מלכים ב' פרק י"ב ס'איז נאכדעם וואס יהוידע הכהן האט געמאכט זיין מהפכה און מ'האט צוריק געטראפן יהואש, יהואש די זון פון די מלך, וואס יהושבע האט באהאלטן דארט, און מ'האט אים געמאכט צום מלך, הייבן מיר עס אן, די סדר, די פסוק ציילט אזוי ווי די סדר ביי אלע מלכים, די מלכות פון יהואש מלך יהודה. קודם ווי אלט איז ער געווען? געווען זיבן יאר אלט סך הכל ווען ער איז געווארן דער מלך, דאס איז א חידוש, זעה וועגן דעם לכאורה איז יהוידע דער וואס איז געווען דא דער מנהיג, ווייל למעשה יהואש איז נאך געווען א יונגל, ווייסטו וויפיל ער האט געקענט טון למעשה אנהייב. פֿערציק יאר איז ער געווען קעניג, ס'הייסט א גאנצע מלוכה, זיין מאמע האט געהייסן צביה, און אזוי ווי יעדע מלך האט פסוק געזאגט וואסארא צדיק איז געווען, ער איז געווען די צדיק, ער איז געגאנגען כסדר געטון הישר בעיני השם, אזוי ווי יהוידע הכהן האט אים אויסגעלערנט, און דא חכמים זענען מדייק אז לויט וואס עס שטייט אין דברי הימים, אז דאס איז נאר כל זמן אשר הורהו יהוידע הכהן, שפעטער ווען יהוידע איז געשטארבן, האט יהואש שוין יא געדינט עבודה זרה, האט זיך אליינס געמאכט עבודה זרה, אבער דאס שטייט נישט בפירוש אין דעם פסוק, און נאך א זאך אזוי ווי ביי די אלע מלכים דא ביז מ'וועט קומען שפעטער, איז במות נאך אלץ געווען. יעצט דא איין וויכטיגע מעשה וואס איז געשען בזמן יהוידע הכהן, אונז לייענען דאס בעצם ס'איז הפטורה פון שבת שקלים, דאס איז די מעשה פון די בנין בדק הבית, ס'הייסט און דאס שטייט נישט דא פונקטליך וואס איז געשען און מ'האט עס געדארפט, אין דברי הימים שטייט אז עתליהו האט חרוב געמאכט אין די בית המקדש האט מען עס געדארפט אויפבויען, האט יהואש געזאגט פאר די כהנים אז מענטשן ברענגען געלט פאר די בית המקדש, מ'פלעגט געבן ברענגען געלט, צו שקלים מחצית השקל צו סתם נדבות זאגן דעם דייקא זאל מען נעמען די כהנים זאלן נעמען די געלט יעדע איינער וואס זיין איש מאת מכרו זיין די וואס קענען אים זיין חברים געבן אים געלט זאל עס האלטן און דעם מאכן די בדק הבית יעצט וואס איז געווען ס'איז געווען די שנת עשרים ושלוש למלך יואש האט יואש געזען אז מ'טוט נישט די כהנים נעמען די געלט קען זיין אז ער האט זיי חושד געווען אז זיי נעמען די געלט פאר זיך אדער אפילו נישט אפשר איז געווען אנדערע זאכן זיי האבן געהאלטן ס'איז וויכטיגער פון בדק הבית און געמאכט פון דעם קרבנות, בקיצור ער האט געהאלטן אז די וועלט געלט ווערט נישט אויסגענוצט ריכטיג, האט ער גערופן יהוידע און די כהנים געזאגט וואס איז דאס? מאכט א נייע תקנה, מען גייט מער נישט געבן די געלט דירעקט צו די כהנים, דער וואס יעדע איינער וואס די כהן וואס ער קענט גייט אים געבן די געלט, און די כהן דארף דעם מיט דעם מאכן בדק הבית, נאר עס גייט זיין א נייע מהלך, וואס איז די נייע מהלך? מען גייט געבן גלייך די געלט צו די בדק הבית. די כהנים זאלן נישט נעמען בכלל די געלט, ס'הייסט וואס גייט מען טון? האט יהוידע געטון אזוי, גענומען א באקס, א ארון, בעצם ער האט געמאכט, ער האט אינווענטעד א פישקע, היינטיגע פישקעס דא צדקה, דאס איז די ערשטע מאל וואס עס טוט אזא זאך, גענומען א באקס, געמאכט א לאך אין זיין בדלתו אויף זיין טיר, געמאכט כאילו א קליינע לאך אז מ'קען אריין לייגן אין דעם מטבעות צו געלט, און דעם פישקע האט ער געלייגט נעבן די מזבח אויף רעכטע זייט, איינער קומט ברענגען א קרבן צו ברענגען א נדבה, האט ער אריין געלייגט דארט די געלט, און שפעטער ווען עס האט זיך אנגעפילט די באקס האט מען עס ארויס גענומען, די סופר, די כהן גדול, זיי האבן עס גענומען און געציילט די געלט, און געגעבן די געלט נאכן אויסצאלן צו די בעלי מלאכה די וואס מ'האט געדארפט האבן צו פאררעכטן די בית המקדש, מ'האט געגעבן צו דער וואס בויט מיט האלץ, דער וואס בויט מיט שטיינער, דער וואס קויפט שטיינער און אנדערע שטיינער וואס מ'דארף אויסהאקן פון די בערג, בקיצור אלע חלקים פון די עיקר בנין הבית, פון די האלץ, פון די שטיינער, אלעס ארום און ארום האט מען געקויפט און געצאלט פאר דער וואס מאכט מיט די געלט, און וואס מ'האט נישט געמאכט איז כלים, ס'הייסט כלים פון כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, ס'הייסט זאכן פון כלי עבודה, דא שטייט האט מען נישט געמאכט פון גאלד, דאס הייסט לכאורה און רשי זאגט שפעטער אין דברי הימים דא א סתירה, שפעטער האט מען אפשר יא גענוצט אבער קודם דארף מען בויען די בנין אז מען קען דאך נישט קויפן א שיינע א שיינע בעכער פאר די קרבנות איך ווייס איך וואס פאר ס'איז דא א בנין אז מען זאל קודם געבן פאר די עושי המלאכה און דאן שטייט איין זאך אז ווען מען האט געגעבן די געלט צו די עושי המלאכה האט מען נישט דעמאלטס געמאכט קיין חשבון זיי האבן געטון באמונה די עושי המלאכה אפשר מיינט עס אז מען האט נישט געגעבן אזויווי א טיים שיעט איך ווייס נישט קלאר ווער האט נישט געמאכט א חשבון אבער עפעס איינער וואס האט געטון באמונה מען האט נישט גערעכנט מיט אים זיי האט מען יא געטראסט. נאך חוץ פון דעם איז דא כסף אשם און כסף חטאת געלט וואס מענטשן האבן מקדיש געווען פאר א חטאת דאס גייט יא פאר די כהנים, די גמרא זאגט אז דאס מיינט מותר אז עס איז געבליבן איבעריג מאכט מען פון דעם א עולה היכש לעי', ס'איז דא געלט וואס איז געבליבן פאר די כהנים אבער די רעסט פון די געלט די עיקר געלט האט מען געלאזט געמאכט פון דעם א נייע מהלך גייט צו די פושקעס און גייט צו די בדק הבית. עד כאן איז די מעשה. נאך איין וויכטיגע מעשה איז געשען בזמן יואש און אויך דא פעלט פרטים לכאו' אין דברי הימים דא אנדערע פרטים, חזאל מלך ארם איז געקומען ער האט לוחם געווען מיט די גת, גת איז די פלישתישע שטאט נעבן די אידען. און ער האט געוואלט גיין אין יהודה און אין ירושלים אויך. און האט חזאל האט די מלך דאס געזען, די יהואש געזען, וואס האט ער געטון? געבן שוחד, גענומען אלע געלט וואס איז געווען פון זיין טאטע, אחזיהו, זיין זיידע יהורם, זיין עלטער זיידע יהושפט, אלע וואס האבן געגעבן אין בית המקדש, און מיט זיין געלט אלעס געגעבן אין בית המלך, אלעס געשיקט צו חזאל, און מען האט אים אויסבאצאלט ער זאל נישט קומען אויף ירושלים, און טאקע יענע דעמאלטס איז ער נישט געקומען. שפעטער איז ער יא געקומען, גייט מען זען. למעשה אזוי ווי דער פסוק ענדיגט דא אזוי ווי די סיום דברי יואש, מען קען קוקן דברי הימים ווער ס'וויל וויסן נאך, און צום סוף איז ער געשטארבן, וויאזוי איז ער געשטארבן? זיין עבדים האבן קושר געווען קשר, קשר טייטש א קאנספירעסי, יא, זיי האבן, מ'האט אים מורד געווען, ס'קען זיין ער האט געהאט עבדים וואס האבן מורד געווען אים, זיי האבן אים גע'הרג'עט, די צוויי עבדים האבן געהייסן יוזכר און יהוזבד, יוזכר בן שמעת, יהוזבד בן שומר, זיי האבן גע'הרג'עט די קעניג, און זיי האבן ממליך געווען זיין זון אמציה אונטער אים אנשטאטס אים, ס'הייסט נישט זיי האבן געוואלט אליינס ווערן די קעניג אבער ס'זעט אויס זיי האבן נמאס געווארן פון אים, קען זיין ס'האט געהאט צוטון מיט די מלחמה זיי האבן געזען אז ער איז נישט מצליח אין די מלחמה קעגן חזאל אזוי איז משמע אין דברי הימים, על כל פנים ער איז געווארן אויס קעניג און זיין זון אמציה איז מולך תחתיו.